ברוך השם מסכת כתובות דף ע"ד עמוד ב' די לעצטע שורה פון עמוד, פרעגט די גמרא מאי טעמא דרבי יהודה, מיר האבן פריער געלערנט אין גמרא אז רבי יהודה האלט נדר שהודר ברבים, א נדר וואס מען האט געמאכט ברבים פאר צען אידן איז דער נדר קען מען נישט מיפר זיין. פרעגן מיר, פון וואנעט ווייסט עס רבי יהודה? וואו זעהט ער עס? דכתיב שטייט אין פסוק ביי די גבעונים, ולא היכום בני ישראל, די אידן האבן זיי נישט געשלאגן, כאטש זיי האבן אפגענארט, כי נשבעו להם, ווייל זיי האבן געשוואוירן צו זיי נשיאי העדה די נשיאים אז מען וועט זיי נישט טון קיין שלעכטס, וואס איז מען האט געשוואוירן זאל מען גיין צו א חכם אראפ נעמען, איז פון דעם א ראיה אז נדר שהודר ברבים איז קען מען נישט אראפ נעמען, אבער די וועלכע לערנען אז מען קען עס יא מיפר זיין, וואס טוהן זיי מיט דעם פסוק, זאגט די גמרא דארטן אין גיטין, זיי זאגן, אין אמת'ן איז דא קיין שבועה אינגאנצן נישט געוועזן, זיי האבן דאך גלייך אפגענארט, די גבעונים האבן דאך אפגענארט גלייך, זיי האבן געזאגט אז זיי זענען ניט. פון די וואס זיי וואוינען אין ארץ ישראל זיי קומען ממדינה רחוקה איז אין אמת'ן די שבועה גלייך נישט חל געווען מען האט זיי נישט געדארפן מתיר זיין נאר פשט אין פסוק איז אזוי מען האט זיך דאך געשוואוירן קען ארויס קומען פון דער זאך א חילול השם אבער נישט די טייטש איז ווען מען קען נישט אראפ נעמען די שבועה. פרעגט די גמרא, וכמה רבים, וויפיל מענטשן. ווערט אנגערופן רבים, ר' נחמן בר יצחק אמר שלושה, דריי מענטשן הייסט רבים, ימים שניים, רבים שלושה, ביי א זבה שטייט דארט אין פסוק ימים רבים, איז פון ווארט ימים, מיעוט רבים איז דאך שתים צוויי, מיעוט ימים איז צוויי, די רבים איז מוסיף א דריטע, זעה איך דאך אז אויף דריי באצייכן איך מיט רבים. רבי יצחק אמר, רבי יצחק זאגט עשרה, א רבים איז ווען ס'איז דא צען מענטשן, עדה כתיב בהו שטייט דערמאנט כי נשבעו להם נשיאי העדה, וויפיל איז א עדה? א עדה איז צען מענטשן. פריער האבן מיר געלערנט רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט כל נדר שצריך חקירת חכם אויב די פרוי האט געמאכט א נדר, וואס דעם נדר דארף מען גיין צו א חכם מתיר זיין, און דער מאן האט איר צוליב דעם גע'גט, איז נאכער וויל ער איר צוריק נעמען, קען ער איר נישט צוריק נעמען. רב אלעזר אומר, רב אלעזר זאגט, לא אסרו צריך, מען האט נישט גע'אסר'ט דעם נדר וואס ער דארף האבן חקירת חכם, אלא נאר מפני שאינו צריך. מיר האבן פריער געהאט אין גמרא דף ע"ד עמוד ב', ס'איז א משנה אין גיטין, ווען איינער גט א פרוי צוליב דעם וואס זי מאכט נדרים, נאכער וויל ער איר צוריק נעמען. קען ער איר נישט צוריק נעמען, איז דאך דא א טעם אין גמרא איז איינס פון די טעמים משום קלקולא, עס קען ארויס קומען פון דער זאך א קלקול, אויב איך זאג אז ער קען איר צוריק נעמען אז די פרוי וועט גיין און זי וועט חתונה האבן צו א צווייטן מענטש, נאכער וועט קומען דער ערשטער מאן און ער וועט זאגן, פארוואס האב איך דען איר גע'גט, ווייל כ'האב געמיינט מען קען נישט אראפנעמען דעם נדר, אבער אז מען קען אראפנעמען דעם נדר, האב איך איר גלייך נישט גע'גט, וועט ער מוצא לעז זיין אויף די קינדער וואס זי געטוט געבוירן מיט דעם צווייטן מאן. דא רעדט שוין די תוספות פריער, דער לעצטער תוספות אין פריערדיגן דף, צו איך רעכן זיך מיט זיין לעז צו נישט, דעריבער זאגן מיר אים, זאלסט וויסן זיין, דו קאנסט איר נישט צוריק נעמען, און ממילא, און ער טוט איר דאך גט'ן, קען ער דאך נישט גארנישט ניט מוצא לעז זיין, ווייל איך זע, איך זאג דאך אים, דו האסט דאך גע'גט איר, כאטש דו האסט געוואוסט דו קאנסט איר נישט צוריק נעמען, דו האסט נישט נאכגעזוכט די זאך. זאגט ר' מאיר, אויב דער נדר איז אזא נדר שצריך חקירת חכם, לא יחזיר, קען ער נישט צוריק נעמען. ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט, לא אסרו צריך, אז אויב דער נדר דארף האבן חקירת חכם, וואלט אין אמת'ן וואלט ער געדארפט יא געמעגט איר מיט צוריק נעמען, נאר פארוואס האט מען דאס גע'אסר'ט? מפני שאינו צריך, צוליב דעמאלט ווען מען דארף נישט קיין התרת חכם. ס'דא צווייערליי נדרים, ס'דא נדרים וואס דער מאן אליין קען פארשטערן דעם נדר, אויב דער נדר איז דברים שבינו לבינה, אדער דברים שיש בהם עינוי נפש, דעמאלט קען דער מאן צוריק נעמען. קען ער אליין פארשטערן, זאגט רבי יהודה אזוי, אויב ער גט איר צוליב אזא'ן נדר, וואס דעם נדר קען ער אליין מפר זיין, קען ער נישט, מעג ער צוריק נעמען, וואס פאר א מכשול וועט זיין, ער וועט זאגן איך זאל געווען וויסן איך קען פארשטערן, וואלט איך איר אליין פארשטערט, יעדער איינער ווייסט אז די דברים שבינו לבינו דברים שיש בהן עינוי נפש אז ער קען דאס אראפ נעמען ממילא קען ער דאך נישט מכח דעם קלקל מקלקל זיין, דעריבער זאגן מיר אז אויב ער האט גע'גט די פרוי צוליב דעם וואס זי האט געמאכט נדרים פון עינוי נפש צו דברים שבינו לבינו מעג ער איר צוריק נעמען, ווי איז אבער אז ס'איז אזעלכע נדרים וואס ער אליין קען עס נישט פארשטערן דער מאן, נאר מען דארף אנקומען צו א חכם, דעמאלט קען ער איר נישט צוריק נעמען, פארוואס? ווייל ער קען מקלקל זיין. רב אלעזר זאגט פארקערט, אז מצד הדין אויב ס'איז אזעלכע נדרים וואס ער אליין קען מפר זיין, קען ער, טאר ער נישט צוריק נעמען, פארוואס? ווייל ער קען זאגן, כ'האב נישט געוואוסט, איך קען פארשטערן. אבער אזא נדר וואס ער קען טאקע נישט פארשטערן, נאר דער חכם קען אים פארשטערן, וועגן דעם נדר וואלט אין אמת'ן געדארפן מצד הדין יא מעגן צוריק נעמען, נאר מ'האט גע'אסר'ט לא אסרו זה אלא מפני זה, ולא אסרו צריך, מ'האט נישט גע'אסר'ט דארטן ווי מ'דארף האבן חקירת חכם, נאר שאינו צריך, במאי קמיפלגי, אין וועלכע סברא קריגן זיי זיך? וואס איז די סברא פון מחלוקת'ן פון ר' מאיר'ן מיט ר' אלעזר'ן? ר' מאיר סבר, ר' מאיר האלט, אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, א מענטש ארט נישט אויב די פרוי וועט גיין צו א חכם, דעריבער אויב ער געט איר צוליב אזעלכע נדרים וואס מען גייט צו א חכם, קען ער אראפנעמען דעם נדר, קען ער דאך קומען שפעטער מקלקל זיין, ער קען שפעטער טענה'ן, איך זאל געווען וויסן אז די פרוי קען גיין צו א חכם אויב מען זאל איר מתיר זיין דעם נדר, וואלט איך איר נישט געווען גע'גט. דעריבער לערנט ר' יהודה, ר' מאיר הייסט עס, אז נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר. רב אלעזר סבר, רב אלעזר לערנט, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, א מענטש וויל נישט אז די מענ אז די פרוי זיינע זאל דארפן גיין צום בית דין און זי זאל ווערן פארשעמט, ממילא אויב זי האט, ער האט איר גע'גט, צוליב דעם וואס זי האט געמאכט אזעלכע נדרים וואס מען דארף גיין צום חכם, קען ער נישט מקלקל זיין, וואס וועט ער זאגן, איך זאל געווען וויסן אז מען קען גיין צו א חכם, וואלט איך איר נישט געווען גע'גט, כ'וואלט איר געשיקט צום חכם זאל אראפנעמען דעם נדר, א מענטש וויל דאך דאס נישט, דעריבער וויל ער נישט וואוינען מיט קיין אשה נדרנית, ער וויל דאס נישט אז ווי זיין פרוי וויל ער נישט זאל דארפן גיין צום בית דין, איז דעריבער וויל ער בעסער ער זאל איר גט'ן, ווייל ער וויל נישט קיין פרוי א נדרנית, קומט דאך אויס מצד הדין אז דארטן ווען זי דארף גיין צום חכם קען ער גארנישט נישט מקלקל זיין, ווען קען ער נאר מקלקל זיין? דארטן ווען זי דארף נישט גיין צום חכם ווי ער קען אראפנעמען, ווייל דאס איז זאגט ער, איך האב נישט געוויסט אז דאס איז פון די וואס איך קען אראפנעמען, איז לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך. רבא אמר, רבא גייט ארויף פארענטפערן א קשיא וואס מען האט פריער געפרעגט, גלייך אויבן, דף ע"ד עמוד ב', האבן מיר געפרעגט א סתירה פון צוויי ברייתות. אין איין ברייתא שטייט אז איינער האט מקדש געווען א פרוי האט ער איר געזאגט על מנת שאין עליך נדרים און זי האט אויף זיך יא געהאט נדרים און זי נאכדעם ווי זי געווארן מקודש איז זי געגאנגען צום חכם און ער האט אראפגענומען פון איר דעם נדר שטייט אין איין ברייתא אז ער ווערט יא מקודש פארוואס? ווייל דער חכם איז דאך עוקר דעם נדר למפרע, קומט דאך אויס אז בשעת די קידושין איז גארנישט נישט געווען קיין נדר. אין א צווייטער ברייתא שטייט אז ביי א נדר די זעלבע זאך, די זעלבע שאלה אז זי איז נישט מקודש, האבן מיר געפרעגט א סתירה פון נדר אויף נדר, איז רבא אמר, רבא פארענטפערט דאס וואס שטייט אצל חכם והתירה אינה מקודשת הכא דא באשה חשובה עסקינן, א פרוי וואס זי שטאמט פון א חשובע משפחה, ער האט איר מקדש געווען על מנת שאין עליך נדרים, דאמר זאגט ער אזוי, אויב זי האט נדרים אויף זיך, וויל איך נישט קיין אשה נדרנית, וואזשע דען זאל איך איר געבן א גט, אויב ער וועט איר געבן א גט וועט ער דאך ווערן גע'אסר'ט אין אירע קרובים, ער זאגט לא ניחא לי, איך בין נישט צופרידן דאיתסר איך זאל ווערן גע'אסר'ט בקרובותיה אין אירע קרובים, ממילא פארשטיי איך אומדן דעתא אז ער וויל אז די קידושין זאל אינגאנצן נישט זיין קיין קידושין, קיין אשה נדרנית וויל ער נישט, און אסר'ן אירע קרובים וויל ער נישט, איז אומדן דעתא ער וויל נישט ס'זאל זיין קידושין, דעריבער זאגן מיר אז אויב הלכה אצל חכם והתירה שטייט אין דער צווייטער ברייתא אינה מקודשת. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי, בשלמא ווי איך האב פריער אריינגעלערנט, די צוויי בריית'עס קריגן זיך צו אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, איז האסט א חילוק, ביי א פרוי איז שייך צו זאגן, א מענטש וויל נישט זיין פרוי זאל דארפן גיין צום בית דין, אבער ביי די מאן, א מאן גייט צום בית דין פארשידענע יארען, איז אויב דו לערנסט יעצט איין אז די סברא איז נישט וועגען וועגען אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, נאר דו זאגסט א צווייטען טעם, אזוי איז תוספות מסביר, סיפא דקתני, אין די סיפא פון די ברייתא שטייט, אבל הוא שהלך אצל חכם, ער איז געגאנגען צום חכם, והתירו, און דער חכם האט אראפגענומען זיין נדר, איינער האט געוואלט מקדש זיין א פרוי, האט זי געזאגט זי ווערט מקודש מיט איין תנאי, אויב ער האט נישט אויף זיך קיין נדרים, זי וויל נישט א מענטש מיט קאפריזן מיט נדרים, און פארקערט, און אין אמת'ן האט ער יא געהאט אויף זיך נדרים. אדער זי האט אים געזאגט, כ'ווער מקודש צו דיר אויב דו האסט נישט אויף זיך קיין מומין, און אין אמת'ן האט ער יא געהאט אויף זיך מומין, שטייט דארטן דער מאן, אבל הוא שהלך אצל חכם והתירו, ער איז געגאנגען צום חכם און ער האט אראפגענומען פון אים דעם נדר, אצל רופא וריפא אותו, ער איז געגאנגען צו א דאקטער און מען האט אים אויסגעהיילט די מומין, זאגן מיר מקודשת, זי ווערט מקודש. וויל איך דיר פרעגן, ליתני זאל ער מיר לערנען אינה מקודשת, ולימא איך וועל אויך זאגן אז דער זעלבע פאל אין דער רישא, וואס שטייט אין דער רישא אינה מקודשת, ווייל דא רעדט זיך אז די אישה איז געווען א חשובע, ער וויל נישט ווערן גע'אסר'ט אין אירע קרובים, וועל מיר זאגן הכא באדם חשוב עסקינן. דא רעדט זיך אז ער איז א אדם חשוב, דאמרה זי זאגט לא ניחא לי, איך בין נישט איך וויל נישט דאיתסר בקריביה, איך וויל זאל ווערן גע'אסר'ט אין זיינע קרובים, זאגט די גמרא אויב זי זאל צוריק האלטן די קידושין, זאג איך דאס נישט, ווייל איהי זי די פרוי, בכל דהו ניחא לה, ווער דער מאן זאל נישט זיין איז זי צופרידן, כדריש לקיש, ווי ריש לקיש האט געזאגט, דאמר ריש לקיש, ריש לקיש זאגט אז די פרוי זאגט, טב למיתב, ס'איז בעסער צו זיצן, טן גופן דו צוויי, מלמיתב פון צו זיצן ארמלו אליין. אביי אמר, אביי זאגט א צווייטע ווארט, דשומשמנא גברא, אויב דער מאן איז קליין אזוי ווי א נמלה, כורסיה, זיין שטול, בי חראתא צווישן די בני חורין, רמו לה, טוט מען אוועק שטעלן, ווי יענער זאגט, איהר שטול וועט זיך געפינען צווישן די הארעטעס, זי זאגט, איך האב אויך א מאן, ווער דער מאן איז ארט מיר נישט. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, דנפסא גברא, דער מענטש וואס ער טוט דארט אויסארבעטן די וואל, ס'איז זייער א שמוציגע ארבעט, תיקרייה וועט די פרוי אים רופן בספי בבא, זי וועט אים רופן ביי די שוועל פון שטוב, ותיתיב זי וועט זיך מיט אים אוועק זעצן, זי שעמט זיך אבי צו האבן א מאן. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, דקלסא גברא, אפילו דעמאלט דער מאן שטאמט פון זייער נישט קיין בכבודיגע משפחה, לא בעיא וועט זי נישט וועלן פון אים טלפחי ער זאל געבן געלט צו קויפן ארבעס לקידרא צום טאפ, דער עיקר איז זי וויל נאר זי האט א מאן. תנא, האט מען געלערנט א ברייתא, אבער וכולן די אלע וואס די מענער זייערע זענען אין א קלענערע מדריגה, און זיי ווייזן ארויס צו זיי ליבשאפט, איז דאס זאלסטו וויסן זיי מזנות, זיי זענען מזנה ותולות בבעליהן, ווען זיי שוואנגערן זענען זיי תולה דעם עובר אין דעם מאן, זיי ווילן האבן דיע מענער ווייל זיי זענען מזנה תחתיהם. רש"י. אין דער משנה פריער דף ע"ב עמוד ב' איז געשטאנען כל המומין הפוסלין בכהנים. אלע מומין וואס דאס הייסט ביי א כהן א מום ער טאר נישט טון די עבודה איז די זעלבע מומין פוסלין בנשים, אויב איינער האט מקדש געווען א פרוי און בשעת קידושין האט ער געזאגט צו איר על מנת שאין בה מומין און ס'האט זיך געפונען אין איר איינס פון דיע מומין ווערט זי נישט מקודש. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הוסיפו עליהם, מען האט מוסיף געווען, ס'איז דא אזעלכע זאכן וואס ביי נשים איז דאס יא מומין, און ביי כהנים איז עס נישט קיין מומין, וועלכע זאכן? זיעה, מען טוט שטענדיג שוויצן, ושומה, שומה א ווארצל, וריח הפה, פון מויל שמעקט, פרעגט די גמרא, והני בכהני לא פסלי, דיע זאכן זיעה און ריח הפה איז נישט קיין מום ביי כהנים, והתנן מיר האבן געלערנט הזקן אז דער כהן איז אזוי אלט וואס ער טוט ציטערן. דאס איז דיע משנה רעדט זיך נישט ביי די כהנים, דיע משנה רעדט זיך לגבי מומי בהמה, אז די בהמה איז אזוי אלט זי טוט ציטערן, והחולה זי קען ניט שטיין צוליבן קראנקייט, והמזוהם, און מזוהם מיינט מען אז זי שמוציג, וואס הייסט שמוציג? זיעה, ריח הפה, דאס ווערט אנגערופן מזוהם. און די זעלבע מומין וואס איז דא ביי בהמות די זעלבע מומין איז דא ביי כהנים אויכעט, ותנן און מיר האבן געלערנט מומין אלו דיע מומין בין קבועין סיי דער מום האלט זיך אלעמאל. בין עוברים, אמאל איז פארהאנען די ריח הפה איז נישט אלעמאל, נאר פון צייט צו צייט איז דא די ריח הפה, צו די זיעה איז נישט אלעמאל, נאר דאס איז פון צייט צו צייט, איז אז דאס רופט זיך אן עוברים, אט איז עס דא, אט איז עס נישט דא. אנדערע ערטער די טייטש ס'ווארט עוברים, מום עובר, ס'וועט זיך אויסהיילן, דא איז נישט אזוי די טייטש, דא טייטשט מען מומין עוברין אז עוברין דאס הייסט אט איז עס דא אט איז עס נישט דא, איז די דין פסולין באדם, ס'פסול ביי א מענטש, איז דאך א קשיא, דו זאגסט הוסיפו עליהן, מ'האט מוסיף געווען זיעה מיט ריח הפה, איז ס'איז מזוהם איז דאך סיי ווי שטייט אז ס'פסול, זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בזיעה עוברת. כאן בזיעה שאינה עוברת, אז די שווייס איז אזעלכע שטארקע וואס עס גייט נישט אוועק, דעמאלט איז עס א מום ביי כהנים אויכעט, ווי איז אבער אזא שווייס וואס מען גיט זיך א וואש ארום איז גייט אוועק די שווייס אויף א שטיקל צייט, נאכן וואשן זיך, דעמאלט טאקע ביי כהנים איז דאס נישט קיין מום, ווייל איידער ער גייט צו צו טון די עבודה, קודם זאגט תוספות, קען ער זיך גיין וואשן, אבער ביי א פרוי וואס איז דאך נישט שייך צו זאגן ווען דער מאן וועט צוקומען ווען זי וועט רעדן מיטן מאן, ביי א פרוי הוסיפו עליה. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, זיעה אמזוהם קא רמית, דו פרעגסט א קשיא פון זיעה אויף מזוהם, מזוהם מיינט מען אז דער גאנצער קערפער פון אים שמעקט, דאס טוט פסל'ען ביי א מענטש, זיעה די טייטש נאר די שווייס, איז אויב די סיבה איז שווייס, מזוהם איז די טייטש דער גאנצער קערפער שמעקט. התם דארטן גבי כהנים זיעה ווען דער מענטש שוויצט ביי כהנים איז דאס נישט קיין מום ווייל אפשר לעברה איך קען דאס אוועק נעמען בקיוהא דחמרא איך קען דאס צונעמען מיט א זויערן וויין מיט אזוי שארפקייט פון דער וויין וואס דאס וועט אוועק גיין פון דעם די שווייס דעריבער וועט ביז ער וועט טון די עבודה וועט ער נישט שוויצן. ומריח הפה נמי אפשר אז זאל נישט האבן די ריח ה ריח ה ריח הפה קען מען זיך פארהיטן דנקט פילפלא בפומיה פילפלא איז אזא איין סארט זאך וואס דאס נעמט אוועק דעם ריח ועביד עבודה און ער וועט טוהן די עבודה אבל גבי אישה אבער ביי א פרוי לא אפשר שטענדיג רעדט זי דאך מיטן מאן וועט זי שטענדיג ווי מען זאגט האלטן אין די מויל די פילפלא. צו שטענדיג וועט זי זיך גיין זיך ארומוואשן בקיוהא דחמרא? פריער האט מען געלערנט הוסיפו עליהם, מען האט מוסיף געווען א זאך וואס ביי כהן איז עס נישט קיין מום, און ביי א פרוי אויב מען איז איר מקדש על מנת שאין בה מומין איז עס יא א מום, איז איינס פון די זאכן געוועזן שומא, שומא הייסט א ווארצל, פרעגט די גמרא, האי שומא היכי דמיא, וואס פאר א ווארצל מיינט מען דא? אי דאית בה שער אויב עס וואקסט אויף דעם ווארצל האר, הכא והכא פסלה, סיי ביי א כהן איז עס אויך א מום, אי דלא אית בה שער אויב אויף דעם ווארצל איז נישט דא קיין האר, אי שומא גדולה היא, איז עס א גרויסע ווארצל, הכא והכא פסלה, סיי ביי כהן סיי ביי אישה איז עס פסול, ביי א כהן אויך, וואס זשע שטייט הוסיפו, איז דאך נישט קיין הוספה, דאס ליגט שוין אין כלל, כל מומין שפוסלין בכהנים, פוסלין בנשים. אי שומא. קטנה היא, הכא והכא לא פסלה, אויב ס'איז א קליינע ווארצל און אן האר טוט נישט דא פסל'ען, סיי ביי כהנים איז נישט קיין מום סיי ביי אישה איז נישט קיין מום, דתניא מיר האבן געלערנט, שומא א ווארצל שיש בה שער וואס אויף דעם וואקסט האר, הרי זה מום, איז עס א מום, ולגבי א כהן, אין בה שער, אויב ס'איז נישט דא אויף דעם ווארצל קיין האר, גדולה, אז די ווארצל איז א גרויסע, הרי זה מום, איז עס א מום, טאר ער נישט טון די עבודה, קטנה, אין זה מום. ואיזו גדולה, וועלכעס הייסט א גרויסע ווארצל, פירש רבי שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל ערקלערט, עד כאיסר האיטלקי, אז אזוי גרויס ווי די מטבע איסר האיטלקי, דעמאלט הייסט עס א גרויסע, און אפילו עס איז נישט דא אויף דעם ווארצל קיין האר, הייסט עס אויך א מום. איז דאך א קשיא, ווי טרעפסטו א ווארצל, וועלכע ווארצל איז דאס, וואס ביי א כהן איז עס נישט קיין מום, און ביי א אישה איז עס יא א מום? אמר רבי יוסי ברבי חנינא ס'דא בעומדת אז די ווארצל איז על פדחתה אויף איר שטערן. איז רעדט זיך ס'א קליינע ווארצל און די ווארצל האט נישט קיין האר, ביי א כהן איז דאס נישט קיין מום אבער ביי א אישה איז עס יא א מום. פרעגט די גמרא, פדחתה, אויב די ווארצל איז אויף איר שטערן, און בשעת ער האט איהר מקדש געווען האט ער דאך איהר געזעהן, ראה וניפייס הוא, האט ער דאך געזעהן זי האט א ווארצל, און דאך האט ער איהר מקדש געווען, איז דאך א סימן אז איהם ארט נישט דעם ווארצל וואס זי האט.

בשעת קידושין האט ער דאס נישט געזען, זאגן מיר אז דאס הייסט א מום, כאטש ביי א כהן איז דאס נישט קיין מום, ביי א אישה איז דאס א מום. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, הא מילתא די זאך מגברא רבא שמיע לי האב איך געהערט פון א גרויסן מענטש, ומנו רב שילא, דער גרויסער מענטש איז רב שילא, נשכה כלב, א כלב האט געהאט געגעבן איר א ביס, ונעשה מקומו צלקת, און דארט אויף דעם ארט איז געבליבן א צייכן, הרי זה מום. איז דאס א מום אז אויב ער האט איר מקדש געווען על מנת שאין בה מומין און דאס איז דא איז זי נישט מקודש? אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, קול עבה באישה, א דיקע קול אין א פרוי, הרי זה מום, איז דאס א מום, שנאמר שטייט אין פסוק כי קולך ערב, דיין קול איז זיס, ומראך, דיין אויסזען נאוה איז שיין, זע איך פון דעם פסוק אז א פרוי דארף האבן א שיינע קול. תנא רבי נתן ביראה, האט רבי נתן ביראה געלערנט, בין דדי אישה, טפח, אזוי האט ער געלערנט א ברייתא, צווישן די דדים איז א טפח. סבר רב אחא בריה דרבא קמיה דרב אשי למימר, האט רב אחא געוואלט לערנען אין דער ברייתא וואס איז דארט געשטאנען די פיר ווערטער בין דדי אישה טפח, האט ער געוואלט זאגן טפח למעליותא, אז א טפח איז די שיינקייט פון א פרוי אז די דדים זאלן זיין אפגעטיילט איינע פון די אנדערע. אמר ליה רב אשי, האט אים רב אשי געזאגט, גבי מומין תניא, דאס א די ברייתא בין דדי אישה טפח, דאס איז געווארן געלערנט ביי די מומין דא וואו ס'ווערט דערמאנט זיעה און שומא און ריח הפה און אנדערע מומין ווערט דאס אויך געלערנט. וכמה, וויפיל איז די שיינקייט פון א אישה? ס'זאל זיין אפגערוקט, אמר אביי שלש אצבעות, דריי אצבעות, תניא האט מען געלערנט רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, כל אישה שדדיה גסין משל חברותיה הרי זה מום, יעדע פרוי, און רש"י דא ווייזט אויס ס'לשון אז איינע איז גרעסער פון די אנדערע, אבער מיט אן דעם אריינגערינגלטן קען מען לערנען בכלל גסין. וכמה אמר רבי מיישע בר בריה דר' יהושע בן לוי משמיה דר' יהושע בן לוי טפח, פרעגט די גמרא ומי איכא כהאי גוונא, קען זיין אזא זאך? זאגט די גמרא אין, יא. דאמר רבה בר בר חנה, רבה בר בר חנה האט געזאגט, אני ראיתי ערביא אחת, איך האב געזען איינע אראבקע, שהפשילה דדיה לאחוריה, אז די דדים האט זי צוריק געווארפן אין בעק, והניקה את בנה, זיי זענען געווען אזוי גרויס, שטייט אין פסוק, ווען משיח וועט קומען ולציון, און וועגן ציון, יאמר וועט ווערן געזאגט איש ואיש יולד בה, אז דער מענטש איז דארט געווארן געבוירן, און דער פסוק דערמאנט דארט אז וואו עס וועט זיך געפינען אידן וועלן די גוים זאגן אה, ער איז פון ארץ ישראל, מיר דארפן זיך באמיען אז ער איז געווארן אויסגעלייזט, מען זאל אים ברענגען אין ארץ ישראל. איז פארוואס שטייט דא אה, א טאפל לשון איש ואיש? והוא יכוננה דער אייבישטער וועט עס צוגרייטן עליון ס'זאל זיין העכער פון אנדערע ערטער. אמר רבי מיישע בר בריה דרבי יהושע בן לוי אחד הנולד בה, סיי דער וועלכער איז געבוירן געווארן אין ארץ ישראל, ואחד המצפה לראותה, און סיי דער וועלכער האפט צו זען, ווערט אויך אנגערופן פון די בני ציון, און די גוים וועלן אים ברענגען אין ארץ ישראל ווען משיח וועט קומען. אמר אביי האט אביי געזאגט, וחד מינייהו, איינער פון די אין ארץ ישראל עדיף איז אזוי גוט כתרי מינן, אזוי ווי צוויי פון אונז, ווייל אווירא דארץ ישראל מחכים, אמר רבא האט רבא געזאגט, וחד מינן כי סליק להתם, איינער פון בבל גייט ארויף דארטן אין ארץ ישראל, ס'הייסט אזוי, יעצט דא איז איינער פון ארץ ישראל ווי צוויי אין בבל, אבער איינער פון בבל גייט ארויף אין ארץ ישראל, האט ער דאך אי די מעלה פון אווירא דארץ ישראל מחכים, און אויך האט ער א מעלה הוי גולה למקום תורה, איז עדיף, דעמאלט ווערט דער פון בבל אין ארץ ישראל אזוי גוט, כתרי מינייהו, אזוי ווי צוויי פון ארץ ישראל, דהא רבי ירמי', גיב א קוק רבי ירמי'. דכי הוה הכא ווען רבי ירמי איז דא געווען ביי אונז אין בבל לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן, רבי ירמי האט נישט געוויסט די הלכות וואס די רבנן האבן געזאגט האט ער נישט געוויסט וואס דאס איז, כי סליק להתם ווען ער איז דארט ארויפגעגאנגען איז ער געווארן קלוגער נאך פאר אונז, נישט בלויז ער האט געוואוסט וואס מיר זאגן, נאר קרי לן, האט אונז גערופן בבלאי טפשאי, פארוואס? ווייל ער האט שוין געהאט די מעלה פון אזעלכן וואס איז געגאנגען אין גלות, אוועקגעגאנגען פון זיין ארט לערנען תורה, און וואו איז ער געגאנגען? אין ארץ ישראל. רשי. די משנה גייט ארויף א המשך צו די פריערדיגע משנה, פריער, דף עיין ב, עמוד ב, האבן מיר געלערנט אין דער משנה אז איינער איז מקדש א פרוי על מנת שאין בה מומין, ונמצאו בה מומין, אינה מקודשת. שטייט יעצט אין משנה. דער סדר איז דאך אמאל געווען נאך די קידושין האט זי זיך נאך געפינען בבית אביה אין איר הויז פון איר עלטערן ביז די חתונה. היו בה מומין ועודה בבית אביה, ווען זי איז נאך געווען בבית אביה האט מען געזען אויף אז זי האט מומין. וואס איז יעצט? דער טאטע טענה'ט, בשעת קידושין האט זי נישט געהאט די מומין, זענען די קידושין קידושין, דו ווילסט איר גט'ן, גיב א כתובה, דער מאן ווידער טענה'ט, אפשר האט זי געוואנען ווייס איך, אפשר האט זי געהאט די מומין פריער, איז דאך די קידושין נישט קיין קידושין, איז דארף איך נישט געבן קיין כתובה. איז דער דין אזוי, האב צריך להביא ראיה, דער טאטע דארף ברענגען א באווייז שמשנתארסה נאכדעם ווי זי איז געווארן מקודש, היו בה, נולדו בה, זענען איר געבוירן געווארן, אזוי איז צוגעשטעלט פון די זייט איז בעסער, אבער היו דארף מען אויך אזוי טייטשן, זענען געווארן, מומין הללו, די מומין, ונסתחפה שדהו, און דער מאן דער מאן זאגט אז עס הייסט מער נישט זיין שור, ווי איז נכנסה לרשות הבעל, זי האט שוין חתונה געהאט, נאכער זעט ער אין איר מומין, וויל ער איר גט'ן, און ער זאגט, איך וועל דיר נישט געבן קיין כתובה, ווייל איך האב דאך איר מקדש געווען, דווקא זי האט נישט קיין מומין. הבעל צריך להביא ראיה, דארף דער מאן ברענגען א באווייז, ער דארף ברענגען עדות שעד שלא נתארסה, איידער ער האט איר מקדש געווען, היו בה מומין אלו, איז געווען אין איר די מומין, והיה מקחו מקח טעות, און דער מקח א מקח טעות, אז ער וועט ברענגען דעם באווייז, דעמאלט וועט ער נישט געבן די כתובה, אבער אויב ער האט נישט דעם באווייז, דארף ער געבן די כתובה. דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, במה דברים אמורים, אויף וועלכע מומין קען דער.

מומין שבגלוי אינו יכול לטעון, קאן ער גארנישט ניט טענה'ן, האט ער דאך געזען און ער האט זיך באשטאנען. ואם יש מרחץ באותה העיר, און דער סדר איז אין אנדערע ווי אמאל געוועזן, היינט איז אזוי נאך אין יוראפ, אז ס'איז דא א שטאטישע מרחץ ווי מ'גייט זיך דארט וואשן, איז ממילא אז ער וויל מקדש זיין די פרוי, בעט ער זי, זעט ער זיינע קרובים זאלן זען צי זי האט מומין צי נישט, איז אף מומין שבסתר אינו יכול לטעון, מפני שהוא בודקה בקרובותיו, דורך זיינע קרובים איז ער בודק, איז א סימן ער האט געוויסט, און דאך האט ער איר מקדש געווען.

אויב ער ברענגט עדות דארף זי נישט דארף ער זיכער נישט קיין גט, איז דאך געווען קידושי טעות. אבער פאקטיש האבן מיר דאך געלערנט אין גמרא אין דעם א מחלוקת פון רב מיט שמואל, און ס'געווענדט זיך לויט וועלכע אוקימתא, האבן מיר דאך געלערנט גלייך נאך דער משנה, קידשה על תנאי וכנסה סתם, מען רעדט דאך אין דעם פאל אז ס'נולד געווארן ברשות הבעל, מיינט מען דאך אז ס'איז שוין געווען נשואה. נכנסה לרשות הבעל די סיפא, נישאת האט חתונה געהאט, והוא בא להוציאה, און ער וויל איר גט'ן בלא כתובה, על מומין שבה, איז הבעל צריך להביא עדים, וכולה מפרש בגמרא, איז אויב ער וועט ברענגען עדות אז די מומין זענען געווען אין, ביי איר פאר די. קידושין איז עס קידושין טעות, האט עס צו טון מיט א מחלוקת פון רב און שמואל, קידשה על תנאי וכנסה סתם, קיין כתובה האט זי זיכער נישט נאר וועגן דעם גט, און ס'איז אפהענגיג ווי אזוי רבה לערנט איין זייער מחלוקת. במה דברים אמורים שהבעל יכול לטעון על המומין, ווען קען דער מאן טענה'ן אויף די מומין? נאר מומין שבסתר, אבער מומין שבגלוי אינו יכול לטעון, דידע, האט געוויסט ונתפייס און ער איז באשטאנען מיט די מומין וואס ער האט געזען. גמרא, פרעגט די גמרא, אין דער משנה האבן מיר געלערנט צוויי פאלן, דער ערשטער פאל איז, אז מ'האט געפינען די מומין ווען זי איז נאך געווען בבית אביה, דארף ברענגען איר טאטע א באווייז אז די מומין זענען געווארן שפעטער, אויב ס'נישט דא קיין שום באווייז פארלירט זי די כתובה, ווייל איך זאג אוקי ממונא בחזקת מריה, איך דארף מוציא זיין פון דער מאן די כתובה, בין איך נישט מוציא. אין די סיפא איז דא א צווייטע פאל, אז אויב ביז די די מומין האט מען דערזען ווען זי איז שוין געווען בבית בעלה, איז דעמאלט דארף די מאן ברענגען א באווייז אז די מומין איז געווען פאר קידושין, אויב איך האב נישט קיין שום באווייז דארף ער יא געבן א כתובה, אנדערש ווי אין די רישא. פרעגט די גמרא ביי דעם דין פון דער רישא, טעמא דמייתי האב ראיה, אויב דער טאטע האט געברענגט א באווייז אז די מומין זענען נולד געווארן נאך די קידושין, דעמאלט האט ער א כתובה. הא לא מייתי האב ראיה, אויב דער טאטע ברענגט נישט קיין באווייז, הבעל מהימן, זאג איך, ס'איז דאך מיר א ספק צי זי האט אים אפגענארט צי נישט, איז דער מאן באגלייבט, איך זאג, העמד ממון על חזקתו, דער מאן האט א חזקת ממון, די געלט איז דאך ביי אים, מען וויל ביי אים מוציא זיין די געלט. מני, ווי ווער איז דאס רבי ישעי'? דאס איז רבי יהושע דאמר וואס ער זאגט לא מפיה אנו חיין. פריער האבן מיר געלערנט אין ערשטן פרק האבן מיר געלערנט דף יא, עס איז געוועזן דארטן הייסט עס יב עמוד ב,

און רבי יהושע זאגט אז אוקי ממונא בחזקת מרא הייסט דאס אז ביי אונז אין דער משנה וואס ביי אונז אין דער משנה אין דער רישא שטייט אוקי ממונא בחזקת מרא גייט דאס אזוי ווי רבי יהושע וואס ער זאגט זי איז נישט באגלייבט אימא סיפא זאג דעם אנדערן דין פון דער משנה. נכנסה לרשות הבעל, זי איז אריינגעגאנגען לרשות הבעל, דעמאלט האט מען געפונען אין אז זי האט מומין, הבעל צריך להביא ראיה, דארף דער מאן ברענגען א באווייז אז די מומין זענען געוועזן פאר די קידושין. טעמא דמייתי הבעל ראיה, דאס איז אויף ווען זאגן מיר וועט ער נישט דארפן געבן די כתובה, אויב אבער ער האט עדות אז די מומין זענען געוועזן פאר די קידושין. הא לא מייתי הבעל ראיה, אויב ער האט נישט קיין באווייז, זאגן מיר דעמאלט האב מהימן. דער טאטע איז באגלייבט אז וואס? אז די מומין זענען געשען נאך די קידושין, הייסט עס איך האב נישט קיין באווייז גארנישט נישט, דארף מען יא געבן די כתובה, ווי ווער איז דאס? אתאן לרבן גמליאל, גייט דאך דאס ווי רבן גמליאל דאמר וואס ער זאגט נאמנת, איך טוה איר גלייבן. פארוואס טו איך איר טאקע גלעבן? אין אמת'ן, אפילו מיט א רוב קען איך דאך אויכעט נישט מוציא זיין קיין ממון, פארוואס טו איך איר גלעבן? האבן מיר דארט געלערנט אין גמרא די מחלוקת איז אין דעם ארט, זי האט א חזקת הגוף, ווען זי איז געבוירן איז זי דאך געווען זיכער א בתולה, און נאכהער איז זי נישט קיין בתולה נאר א בעולה, איז מיר א ספק ווען דאס איז געשעהן, צו דאס איז געשעהן פאר די קידושין צו דאס איז געשעהן שפעטער, איז קודם דארף איך שטענדיג ווען דער ספק איז שטעל איך אויף די חזקה אזוי ווי פריער, רבן גמליאל זאגט איך קוק חזקת הגוף און חזקת הגוף אז ס'איז מיר א ספק בשעת קידושין צו זי איז דעמאלט געווען בתולה צו בעולה, ס'איז דאך א ספק, האמיר דאך א חזקת הגוף אז זי איז געווען א בתולה, דאס איז רבי גמליאל'ס סברה. רבי יהושע'ס סברה איז אז כ'האב דאך אנטקעגן די חזקת הגוף האב איך דאך א חזקת ממון, ווייל די געלט פון די כתובה איז דאך דא ביי אים, כ'דארף פון אים ארויסנעמען, איז חזקת ממון שטארקער פון חזקת הגוף, איז ביי אונז אין די משנה זעה איך א סתירה. אין די רישא שטייט אז ווער דארף ברענגען די באווייז? די רישא שטייט די טאטע, איז אויב די טאטע ברענגט נישט קיין באווייז האט זי נישט די כתובה, הייסט עס ממילא אזוי ווי רבן גמליאל, אזוי ווי רבי יהושע, וואס רבי יהושע זאגט אז חזקת ממון איז שטארקער. אין די סיפא שטייט אז אויב דער מאן האט נישט קיין באווייז האט זי יא די כתובה, הייסט עס אזוי ווי רבן גמליאל אז חזקת הגוף איז שטארקער ווי חזקת ממון. אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט תברא. ס'איז זייער שווער, און איך מוז זאגן מי ששנה זו לא שנה זו, אז דער וועלכער האט געלערנט די רישא האט נישט געלערנט די סיפא. די רישא איז טאקע ווי רבי יהושע, און לויט רבי יהושע וועט זיין לאו דווקא אז מ'האט געפינען די מומין ועודה בבית אביה, נאר אפילו נכנסה לרשות הבעל איז אויכעט דער זעלבער דין, אז ווער דארף ברענגען באווייז? די טאטע, און אויב דער טאטע ברענגט נישט קיין באווייז האט זי נישט די כתובה, און די סיפא גייט ווי רבן גמליאל, און דאס וואס שטייט אז ס'האט זיך געפינען די מומין בבית בעלה, דער זעלבער דין איז אז עודה בבית אביה, איז אויך די זעלבע דין דער מאן דארף ברענגען עדות און אויב נישט דארף ער געבן די כתובה איז תוספות שטעלט זיך שוין אויף דעם אויב ווידער אז די רישא גייט אזוי ווי רבי יהושע און ס'איז נישט קיין חילוק זאל מיר שטיין א גרעסערע חידוש אפילו דעמאלט ווען זי איז שוין נכנסה לרשות הבעל איז אויך די דין אז ווער דארף ברענגען דעם באווייז. מיר וועלן נאכאמאל זעהן וואס טוט זיך דא אפ. די פרוי מאנט די כתובה פון די מאן. די כתובה איז די געלט איז דאך ביי אים. רופט זיך אהן ער איז א מוחזק אין די געלט. חזקת ממון. זי האָט, וועלכע זאַך זאָל איר העלפֿן? חזקת הגוף. בײַ אונדז אַ זאַך פֿון מומען האָט זי אויך אַ חזקת הגוף, ווײַל ווען זי איז געבוירן געוואָרן, האָט זי נישט געהאַט די מומען פֿון ריח הפּה, צי פֿון שומא, פֿון אַנדערע זאַכן. זאגט רבי יהושע, א חזקת ממון איז שטארקער ווי חזקת הגוף, ממילא אז ס'איז נאר א ספק דארף מען נישט געבן די כתובה, און רבן גמליאל זאגט, א חזקת הגוף איז שטארקער ווי חזקת ממון. אמר רבא, האט רבא געזאגט, לא תימא, זאלסט נישט זאגן אז ר' יהושע לא אזיל בתר חזקה דגופא כלל, זאלסט נישט מיינען אז ר' יהושע גייט נישט בתר חזקה דגופא, אלא נאר, כי לא אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא, ווען גייט נישט רבי יהושע נאך די חזקה דגופא? היכא דאיכא חזקה דממונא, דארט וואס אנטקעגן דעם דער אפאזיט פון דעם איז דא חזקת ממון, אזוי ווי דא ביי אונז חזקת הגוף זאגט אז די מומען זענען געווארן שפעטער, דאס זאגט די חזקת הגוף און ער איז דאך מוחזק אין דעם ממון. אבל היכא דליכא חזקה דממונא, אבער דארטן זאלסט נישט זאגן כי לא, ווען גייט נישט בתר חזקה, דאיכא חזקה דממונא, אבל היכא דליכא חזקה דממונא, דארטן ווי ס'איז נישט דא קיין חזקה דממונא, נאר אנטקעגן די חזקה דגופא איז דא א אנדער חזקה אפאזיט דעמאלט אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא. מיר דארפן פשט'ן די גמרא מוז מען צוקומען צו דער פערטן תוספות'ל, אבל היכא דליכא חזקה דממונא אזיל בתר חזקה דגופא. פירוש, דאס וואס די גמרא זאגט רבי יהושע גייט בתר חזקה דגופא אפילו דארט וואו ס'איז נישט דא, דארטן וואו ס'איז נישט דא חזקה דממונא מיינט מען אף על גב דאיכא חזקה אחרת כנגד חזקת הגוף, אפילו דער אפאזיט פון די חזקת הגוף איז דא אן אנדער חזקה, כי הכא דא ביי אונז, פארוואס ווידער דא נאך א חזקה, דבלאו חזקת ממון, אן די חזקת ממון יש חזקה אחרת, ס'דא א צווייטע חזקה צו זאגן אז זי איז נישט מקודש, פארוואס דהעמידנה בחזקת פנויה, די פרוי איז דאך פריער זיכער געוועזן א פנויה, זי האט נישט געהאט קיין מאן, אז ס'איז מיר א ספק אין די קידושין צו זי איז יא מקודש צו נישט, שטעל איך אויף די חזקה אז זי איז ווי פריער א פנויה. די עדות אליין ווייסן דאך נישט צו עס איז געווארן קידושין צו נישט, ס'איז דא עדות, די עדות האבן געזען אז ער האט געמאכט א תנאי על מנת שאין בה מומין, נאכער איז מיר א ספק אין דער זאך. דדווקא כי איכא חזקת ממון, דווקא דארט ווי די חזקת ממון וואס דאס איז דער אפאזיט פון חזקת הגוף, לא אלימא ליה, איז ניט רבי יהושע'ן שטארק חזקת הגוף כנגד חזקת ממון. אבל היכא דליכא חזקת ממון, דארט ווי ס'איז נישטא קיין חזקת ממון וואס דאס זאל זיין א מתנגד צו חזקת הגוף, אלימא ליה, איז עס אים שטארק חזקת הגוף משאר חזקות. אזוי מוז איך לערנען פשט, פארוואס די י ל קיין שום חזקה אחרת כנגדה, ווייל אויב ס'זאל זיך רעדן אז דער אפאזיט פון חזקת הגוף איז נישטא קיין שום זאך, מה אתא לאשמועינן? וואס פאר א חידוש איז דאס? פשיטא ס'איז זיכער דאזיל בתר חזקת הגוף, כיוון דאין דבר מכחישו, מוז איך אזוי לערנען פשט. גיימיר צוריק צו די גמרא. דתניא, וואס מיר האבן געלערנט. ס'דא א דין ווען ס'איז ביי איינעם איז דא א נגע און אויף די נגע איז דא שער לבן צוויי ווייסע האר איז דאס א סימן פון טומאה ווען אויב פריער איז געווען די בהרת די נגע נאכער איז געקומען די שער איך לערן דאס אפ פון פסוק שער לבן בבהרת אין די בהרת ווען ס'איז שוין געווען א בהרת איז געווארן שער לבן האבן מיר געלערנט אם בהרת קודם לשער לבן אויב די בהרת די נגע איז געווען פאר די שער לבן טמא איז א סימן טומאה אם שער לבן קודם לבהרת אז דער שער לבן פאר די בהרת טהור ספק אז ס'איז מיר א ספק טמא. זאגן מיר ס'איז טמא. מען דארף פארשטיין פארוואס זאל זיין ספק טמא, ווייל דער מענטש האט א חזקת טהרה, איידער ס'איז מיר נולד געווארן דער ספק, אזוי ווי ער איז געבוירן געווארן האט ער דאך געהאט חזקת הגוף פון טהרה פון עס אפלאזן. ורבי יהושע אומר, און רבי יהושע זאגט, כהה, איז דא אין רש"י צוויי גרסאות, איין גרסה פון רשי כהה עס איז גלייך ווייל דער נגע איז דאך נאר טמא דווקא ווען ס'איז שטארק ווייס, ווי די משנה רעכנט אויס די מראות נגעים אז דאס איז אדער די ווייסטע איז כשלג לבן, און נאכהער איז ס'דאך דא צמר לבן, און ס'איז דא סיד ההיכל, און ס'איז דא די שוואכסטע קרום ביעה. די שאל פון די איי אויב ס'איז נישט ווי קרום ביעה עס איז טונקעלער ס'איז נישט אזוי ווייס איז עס נישט טמא זאגט ר' ישוע כהה ס'איז גלייך ווי די נגע איז שוואכער און ס'איז ריין ס'איז דא א צווייטע גרסה קהה פון לשון הקהה את שיניו מיט א ק' נישט מיט א כ' עס שטייט דארטן מאי איז קיהה וטיהר ער האט זיך געקריגט און ער האט אויפגעוויזן אז ס'איז ריין. וואס ווייז איך פון דעם אויף? פארוואס איז ער דא א מטהר? רבי ישוע, אזוי עס שטייט דאך דא אויך אז אויב ס'איז א ספק צי בהרת קודם איז טמא אדער שער לבן איז קודם איז טהור, אז ס'איז מיר א ספק, זאגט רב ישוע, ס'טהור, פארוואס ס'טהור? ווייל כ'שטעל עס אויף חזקת הגוף און ביי אונז שטעלט נישט רב ישוע אויף חזקת הגוף איז דאך פון דעם א סימן, אז ווען זאגט רב ישוע איך גיי נישט נאכן חזקת הגוף דווקא דעמאלט ווען אנטקעגן דעם האט ער חזקת ממון. אבער דארטן ווי אנטקעגן דעם איז נישט דא קיין חזקת ממון נאר א צווייטע חזקה, האלט ר' ישוע אויכעט, איך גיי בתר חזקת הגוף. דער ריטבא פרעגט, פריער דף י ג עמוד א, אין דער משנה היתה מעוברת, צי די מחלוקת פריער ראוה מדברת, ס'איז מיר א ספק צו זי איז געווארן נבעל לפסול לה צו איז זי געווארן גע'פסל'ט מן הכהונה, איז דא א מחלוקת פון רבן גמליאל מיט רב יהושע, רבן גמליאל האלט נאמנת, איך שטעל איר אויף חזקת הגוף וואס זי האט א חזקת כשרות, און רב יהושע זאגט כ'גלייב איר נישט, לא מפיה אנו חיין, זעה איך דאך דארטן אויך אז כאטש ס'איז נישט דא אנטקעגן די חזקת הגוף א חזקת ממון, דאך גייט נישט ר' ישוע נאך חזקת הגוף? ענטפערט דער ריטבא, ווייל א נסתרה צי אויב זי איז מעוברת, זי האט נישט קיין מאן און זי איז מעוברת, איז רגליים לדבר, אז זי האט נישט בודק געווען צו וועמען זי איז געווארן נבעל, ווערט בטל די חזקת הגוף. א צווייטן תירוץ וויל זאגן דער ריטב"א, דארטן איז דאך א שאלה וועגן כהונה, איז דא א כלל מעלה עשו ביוחסין, אז דא וואו ס'האנדלט זיך ביוחסין, אפילו אזעלכע זאכן ווי אן אנדער ארט בין איך ניט חייש, דאך בין איך מחמיר ביוחסין. רשי, אויבן די ערשטע שורה, הבעל מהימן, די יומא, ערלעבט, הואיל וספק הוא, ס'איז א ספק, אם הטעתו, צי זי האט אים אפגענארט, ואם לאו, צי נישט.

אויף ווען איז זי געווארן נאנס נאך די קידושין, והוא אומר, און דער מאן זאגט, עד שלא ארסתיך, אז עס איז געשען פאר די קידושין, און דו האסט מיר אפגענארט, בשעת קידושין ביסטו נישט געווען קיין בתולה, זאגט אונז רבי יהושע לא מפיה אנו חיין, איך לעב נישט פון איר שתהא נאמנת איך זאל זאגן איך גלייב איר אלא העמד ממון על חזקתו נאר איך שטעל די געלט אויף די חזקה ולא אזלינן בתר חזקה דגופה איך גיי נישט נאך די חזקה פון גוף לומר צו זאגן הואיל וספק בידינו על שעת אירוסין מה היתה מיר האבן דאך א ספק אויף שעת אירוסין וואס ס'איז, צי זי איז געוועזן א בעולה צי נישט, העמד הגוף על חזקתו שקודם לכן, שטעל דעם גוף אויף די חזקה וואס האט פריער והרי נולדה בתולה, זאג איך נישט אזוי, נאר איך זאג אז חזקת ממון איז שטארקער פון חזקת הגוף. והכא נמי, די זעלבע זאך דא ביי אונז, אז ס'איז מיר א ספק צי בשעת קידושין האט זי געהאט שוין די מומין, זי האט אים אפגענארט צי נישט, ס'איז מיר א ספק, האט זי נישט געהאט די מומין בשעת קידושין, קומט איר א כתובה, נסתחפה שדהו, האט זי יא געהאט די מומין, קומט איר נישט קיין כתובה, איז דא אויך לא אמרינן העמד הגוף על חזקתו, זאג איך ניט איך שטעל דעם גוף אויף זיין חזקה ובלא מומין נולדה, דעריבער זאל איך זאגן אז האט נישט געהאט די מומין בשעת קידושין, זאג איך נישט אזוי. נאר וואס דען, חזקת ממון איז שטארקער ווי חזקת הגוף. אין די סיפא אבער, אין די סיפא שטייט אז אויב ס'איז געבוירן געווארן די ספק ווען זי איז געווען ברשות הבעל, איז אויב ס'איז נישט דא קיין באווייז אז דאס איז געוועזן פאר די קידושין, ס'איז א ספק, האט זי יא די כתובה, אתאן לרבן גמליאל, דאס גייט דאך ווי רבן גמליאל, דאמר וואס ער זאגט התם היא נאמנת, זי איז באגלייבט, דחזקה דגופא עדיפא, ענטפערט אויף דעם די גמרא תברא. קשה רישא לסיפא, ס'איז שווער פון די רישא פון די סיפא, מוז איך לערנען מי ששנה זו לא שנה זו, רישא לרבי יהושע, די רישא וואס איך זאג, איך רעכן זיך מיט חזקת ממון, גייט ווי רבי יהושע, והוא הדין, די זעלבע דין איז, לנכנסה לרשות הבעל, און ס'איז נולד געווארן, א ספק ווען די מומין זענען געשען, זאג איך אויכעט אז העמד ממון על חזקתו, וסיפא לרבן גמליאל, און די סיפא וואס שטייט אז מכח ספק באקומט זי די כתובה, ווייל איך גיי בתר חזקת הגוף, דאס איז ווי רבן גמליאל. והוא הדין לעודה בבית אביה, דער זעלבער דין איז אז די מומין בין איך געוואויר געווארן עודה בבית אביה, איז אויך דער דין אז מכח ספק האט זי די כתובה, שאין לנו טעם לחלק, מיר האבן נישט קיין טעם איך זאל פונאנדערטיילן, זאגן אז דער דין זאל זיין א חילוק בין עודה בבית אביה לנכנסה לחופה. קומט צו גיין רבא און זאגט, לא תימא, דו זאלסט נישט זאגן רבי יהושע לא אזיל בתר חזקה דגופא כלל. אפילו במקום אפילו אז ס'איז אין אן ארט שאין חזקת ממון עומדת נגדה להכחישה. זאלסט נישט וועלן זאל ער וועל איך זאגן אז ער רעכנט זיך אינגאנצן נישט מיט חזקת הגוף. זאג נישט אזוי. נאר ווען זאגט רבי יהושע איך רעכן זיך נישט מיט חזקת הגוף. היכא דאיכא חזקה דממונא עומדת לנגדה כי הכא, אזא פאל ווי חזקה דממונא איז כנגד חזקת הגוף, דעמאלט זאגן מיר אז חזקת ממון איז שטארקער ווי חזקת הגוף, אבער ווי וועט זיין א צווייטע חזקה וועט זיין כנגד חזקת הגוף, איז זיכער חזקת הגוף שטארקער, א ראיה ברענג איך, שטייט אז אויב ס'איז געווען די בהרת קודם לשער לבן טמא, דדריש קרא שער לבן בבהרת, די שער לבן איז געווארן אין די בהרת, פריער איז געווען די בהרת נאכער איז געווארן שער לבן. רבי יהושע אומר, כהה, כדמפרש רבה, כהה, טהור, איז די טייטש אזוי, נישט די טייטש איז אז ס'איז געווארן טונקל איז טהור, יעדע נגע אז ס'ווערט טונקל איז טהור, נאר מיינט הרי הוא ככהה, ס'האט דעם זעלבן דין, אזוי ווי ווען ס'איז א נגע, אז די נגע איז געווארן טונקלער ממראה שהיא טהור, איז דא אויך אזוי. ובשם ר' משה הדרשן שמעתי, ור' יהושע קיהה, נישט מיט א כ, נאר מיט א ק, מאי קיהה? אמר רבה, קיהה וטיהר, כלומר, קיהה בדבר, ער האט זיך געקריגט אין דער זאך, ונחלק עליהם וטיהר, וואס איז דאס לשון פון קיהה, כאדם, ווי א מענטש, שנקהו, שיניו על אדם שאינו משגיח לדבריו, זעהט אויס ס'פון דעם לשון הקהה, קיהה אז די ציינער ווי מ'זאגט זענען געווארן אזוי אייליג, וכן מצאתי בתורת כהנים, דארט שטייט אויך נישט מיט א כ' נאר מיט א ק'. שטייט דארט ורבי יהושע קיהה. אלמא, זעהן מיר דאך אז רבי יהושע האלט אויך העמד הגוף על חזקתו, איך זאל שטעלן דעם גוף אויף זיין חזקה, ולא תטמאנו מן ספק, איך זאל אים נישט מטמא זיין פון ספק.